אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. שיע האט מיר אריינגעשיקט, שיע האט מיר אריינגעשיקט א הערליכע, הערליכע קאמענט, ער זאגט אזוי, גוט מארגן מורי ורבי הרב סעגעדין, איך רוף דיך מורי ורבי ווייל זייט איך האב אנגעהויבן מיטצוהאלטן די שיעור פארפאס איך נישט קיין איין טאג, איך בין מיך מחיה מיט דעם, א גרויסן שקויעך. שקויעך שיע. איך האב אנגעהויבן לעצטע וואך זונטאג, איך האב אזוי הנאה אז לעצטע וואך מוצאי שבת האב איך געפאוסט די לינק, און די וואך האבן מיך שוין צוויי מענטשן אנגערופן זאגן שקויעך פארן זיי מזכה זיין מיט דעם שיעור, אז זיי זענען זיך מורא'דיג שטארק מחיה מיט דעם. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דו טוסט אויף פאר כלל ישראל, ס'זאל זיין א זכות הצלחה וברכה פאר דיר און דיין משפחה, איך האק אריין דא אז איך בין געווען גראדע ביי הרב דושינסקי, ער איז געווען דא פון ארץ ישראל, האט מיר ארויסגענומען א מכתב סופר און ער שרייבט מיר ער ברענגט ווי דער רבי שמעון סופר ברענגט נאך פון זיין טאטע דער חתם סופר אז ס'שטייט אז כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, סאו איז נישט נאר אין חטא בא על ידו אז דער דער מזכה וועט נישט זינדיגן, נאר די יעדעם וועם ער איז מזכה איז ער אויך מזכה אז זיי זאלן נישט זינדיגן, סאו ס'איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז אין, אין שיעור למעלה, סאו ווען דו לייגסט ארויף א לינק אויף סטעטוס און דו מאכסט א צווייטע איד זאל לערנען, האסט נישט קיין אהנונג ווי גרויס דיין זכות איז. סאו זאגט ער דא ווייטער לגבי בתואל, די קשיא וואס דו האסט געפרעגט לגבי בתואל, וויאזוי קען זיין אויב איז ער געשטארבן ביים לייגן דעם טעלער ביים עסן דעם טעלער וויאזוי האט ער נאך איבערגעלעבט, זאגט ער א פראקטישע תירוץ, אז די סם האט הערשט אנגעהויבן ארבעטן שפעטער, איז ס'נעמט אפאר מינוט ביז ס'קיקט אריין, סאו ער האט נאך געהאט א טשענס צו ענטפערן, און הערשט שפעטער איז ער געשטארבן, מ'עט זעהן באלד נאך אפאר תירוצים, הערליכע תירוצים זענען אריינגעקומען. יעצט וויל איך צוקומען זאגט שיע, צו די עיקר סיבה פארוואס איך זאג שקויעך. איך פאר אסאך אונטערוועגנס, און איך פלעג פרובירן אויסהערן א שיעור גמרא, אבער גמרא דארף מען צולייגן קאפ, ס'איז שווער צו פאוקוסן ווען מ'דרייווט, און חומש רש י איז א מחיה, ס'איז א גרינגע געשמאקע לימוד, גרינג אויסהערן, אבער מער פון דעם, ס'איז אזוי וויכטיג צו לערנען חומש רש י, ס'איז די יסוד, און כ'אגרי מיט דעם אזוי שטארק, ס'איז די יסוד פון כל התורה כולה, אזויפיל מענטשן לערנען אלעס ארום, און אלעס פיין און וואויל, אבער חומש רש י איז די בעיס, מ'קען נישט בויען אז מ'האט נישט קיין פאונדעישאן, חומש רש י איז די פאונדעישאן, נאכדעם קען מען לערנען אלעס אנדערש, און ס'איז אזוי אמת דאס, אז מ'האט, אז מ'האט די בעיס, אז מ'האט חומש רש י, פארשטייט מען א חסידיש ספר, מ'פארשטייט א שטיקל אור החיים הקדוש. און ווען מ'קומט אן צו א שטיקל גמרא וואס ער קוואוט א פסוק, ווייסט מען וואס מ'רעדט פון, מ'פארשטייט דעם פסוק, מ'פארשטייט וואס דער פסוק וויל זאגן. ס'איז אזוי אמת. מיר וועלן דא צו וואקן צו אפאר תירוצים וואס דער עולם האט אריינגעשיקט. קודם האט לייזער אריינגעשיקט אז ס'קוקט, אז ס'קוקט, אויף די קשיא וויאזוי קען זיין אז רבקה איז געווען אזוי דזשענערעס אויפן חשבון פון איר משפחה, ווער זאגט איר טאטע וועט מסכים זיין? זאגט ער. קוקט אויס אז די משפחה האט געהאט א שטארקע טראסט אין איר, ווייל שפעטער פרעגט מען איר לגבי אוועקגיין, פרעגט מען רבקה צו זי וויל טאקע מיטגיין מיט דעם מענטש, זעט מען אז מען האט איר אזוי ווי געטראסט, סאו קען זיין לגבי דעם האט זי אויך געפילט אזוי ווי א גרינגערהייט צו אינווייטן א גאסט. זייער שיין! צבי האט מיר, צבי איז א גרויסע תלמיד חכם עקשעלי, און ס'איז מיר א מורא'דיגע זכיה אים צו האבן דא אויף די שיעור, ער הערט אויס יעדן איינציגסטן טאג און ער קען גוט לערנען, און ס'איז מורא'דיג ביוטיפול, ער שיקט מיר אייביג אריין אזעלכע געשמאקע ריסאורסעס און ספרים סאדזשעשאנס, מורא'דיג, שכוח צבי און קיפ דעם קאמינג, ער זאגט אזוי אז די תולדות יצחק איז מדייק אינעם פסוק אז דא פלאץ, אה אז רבקה ענטפערט, ער פרעגט איר ס'איז דא פלאץ צו שלאפן, יא ס'איז דא פלאץ צו שלאפן, ער זאגט איר אבער נישט אז דו קענסט קומען, און מען זעט טאקע שפעטער ווען רבקה קומט אהיים און פארציילט די גאנצע מעשה, און לבן הערט די ווערטער, און ער גייט אינווייטן, ער איז דאך די עדאלט פון די שטוב, און לויט געוויסע שיטות איז ער געווען א זייער א חשוב'ער מענטש, חשוב'ער ווי זיין טאטע בתואל, סאו לבן איז ערשט געגאנגען אינווייטן, סאו עס איז נישט אז זי האט געזאגט קום מיט מיט מיר, ער איז געבליבן ווארטן דארט ביי די מעיין, און געווארט אז איינער זאל אים טאקע קומען אינווייטן, און אלל שי סעד איז אז יא, ס'איז דא פלאץ, הערליך הערליך שיין מדויק אין פסוק, שכוח צבי פארן עס אריינשיקן.

אז איך וויל קודם רעדן פאר איך עס, האבן יעדער, האט יעדער אוועק געשיקט, און שפעטער אין פסוק שטייט טאקע, אז מען האט געגעסן נאכדעם וואס ער האט געענדיגט זיין ספיטש, האבן אלע זיך אראפגעזעצט עסן, ויאכלו וישתו, צווייטע פסוק פון די היינטיגע שיעור, מילא ערשט דעמאלטס האט מען געגעסן, ערשט דעמאלטס איז ער געשטארבן, ביוטיפול, זייער שיין. און איך דערמאן מיר יעצט אז צבי האט מיר אויך געזאגט א תירוץ אויף די קשיא, ער זאגט אז די סיבה פארוואס אליעזר האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט איך וויל נישט רעדן, איך וויל נישט עסן פאר איך רעד, איז טאקע פאר דעם, ער האט געזען וואס דארטן קומט פאר, העי, האט ער געוואלט אזוי ווי אפשטופן די זאך. זייער שיין. טענק יו עוועריבאדי. אונז האלט מיר דא חיי שרה חמישי, קאפיטל כ"ד, פסוק נ"ג. סאו, נאכדעם וואס דער אליעזר האט געהערט די בשורה פון די בני משפחה פון רבקה אז זענען מסכים זי זאל מיטגיין, האט ער זיך געבוקט צום אייבערשטן, ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן, און ויוצא העבד, נאכדעם האט ער ארויסגענומען כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ער האט ארויסגענומען זילבערנע און גאלדענע קליידער, און ויתן לרבקה האט זיי געגעבן לרבקה לתורת קידושין, דאס הייסט ער האט דאך שוין געגעבן מתנות דארטן ביי די מעיין, יענע מתנות איז סתם געווען מגדנות, ס'איז געווען אזוי ווי מתנות כלה, אבער די מתנות דא האט ער געגעבן לתורת קידושין ווייל די משפחה האט מסכים געווען איר אוועקצוגעבן, און ער האט אויך ארויסגענומען מגדנות, און מ'וועט באלד זען רשי וואס די מגדנות זענען, און ער האט זיי געגעבן לאחיה ולאמה פאר לבן און פאר איר מאמע. און ס'איז טאקע דא וואס ווילן מדייק זיין דא אז ער האט נאר געגעבן מתנות פאר די ברודער און די מאמע, אז בתואל איז שוין געווען געשטארבן עט דיס פוינט. אבער אבער לכאורה איז איז האב איך געזעהן אין חזקוני ניין אז בתואל איז געווען פרייליך סתם אזוי אז זיין טאכטער איז געווארן א כלה צו זיין בני משפחה צו זיין צו זיין פעטער אברהם מילא מילא פאר אים האט מען נישט געדארפט געבן קיין מתנות און אזוי איז טאקע סדר העולם מען געבט נישט קיין מתנות פאר די טאטע מען געבט פאר די ברידער שיקט מען א סידר'ל פאר די שוועסטער שיקט מען עפעס א טשאטשקע אבער פאר די טאטע געבט מען נישט קיין מתנות זייער שיין זאגט רשי וואס איז די מגדנות

זאגט רשי וילינו, וויפיל נעכט איז דאס? כל לינה שבמקרא זאגט רשי איז א לינת לילה אחד, איז נאר איין נאכט איבערשלאפן. איי רשי האט דאך נעכטן מדייק געווען אז ער האט געבעטן ללין מיט א י' און זי האט געענטפערט ללון מיט א ו', און ללין מיט א י' מיינט איינס, ללון מיט א ו' מיינט אסאך נעכט, וואס איז דאס? סאו האט רשי נאר מדייק געווען דארטן די דיפרענס, מיענינג טו סעי ווען ס'שטייט ווען נאר איין מאל ללון וואלט איך זיכער געזאגט אז אפילו ס'שטייט מיט א ו' וואלט רשי אויך געזאגט אז ס'מיינט א לילה אחד. אבער אזוי ווי ס'דא א דיפרענס אין לשון האט רשי געפילט, א מינוט, מ'קען דא עפעס דרש'ענען. האט מען געדרש'נט אז זי איז געווען נאך א גרעסערע בעלת חסד אז זי אז ער האט געבעטן פאר איין נאכט און זי האט געגעבן אפאר. אבער בעצם ווען ס'איז סטענד-עלאון אפילו ס'שטייט מיט א ו' איז עס טאקע נאר לילה אחד אזוי אזוי ווייל ווייל יעדע מאל וואס ס'שטייט לינה אין די תורה מיינט עס לילה אחד. איז ויאמר אחיה ואמה האבן די האט דער ברודער און די מאמע געזאגט פאר אליעזר און דא זעט מען נאכאמאל אז דער בתואל איז נישט אויסגערעכנט געווארן. לכאורה נאכן עסן איז ער גלייך נפטר איז ער גלייך געשטארבן סאו האבן זיי געזאגט אזוי תשב הנערה אתנו ימים או עשור און אחר תלך גוט לאז די מיידל זיצן מיט אונז דא ימים מיינט א יאר עשור מיינט אדער צען חדשים און נאכדעם וועסטו אהיים גיין וואס כאטשיג זיי האבן געזאגט נעם דעם רבקה און קח ולך האבן זיי אבער נישט געוואוסט אז דער אליעזר איז א שליח לקידושין ער האט געמיינט זיי האבן געמיינט אז ער איז א שליח איר אויפצופיקן און יצחק וועט איר אינדערהיים מקדש זיין אה דעמאלטס אז זי איז נאכנישט קיין כלה אקעי, זאל זי גיין און הערשט האבן איר צוועלף חדשים וואס וואס מען דארף האבן זיך צוצוגרייטן פאר א כלה'שאפט ערשט נאכדעם, אבער דו האסט איר שוין מקדש געווען מילא זי איז שוין א כלה, האבן זיי געבעטן מיט רעכט אז געב איר די צוועלף חדשים וואס ס'שטייט אין גמרא אז מען דארף געבן פאר א כלה זאל זיך צוגרייטן צו די חתונה, זאגט רשי ויאמר אחיה ואמה, פרעגט רשי בתואל היכן היה. ענטפערט רשי, היה רוצה לעכב ובא ובא מלאך והמיתו סאו, ער האט געוואלט מעכב זיין אז ער זאל נישט קענען אהיים גיין, וואס כאטשיג ער האט געזאגט קח ולך, האט ער אבער אבער דעמאלטס ליגנט געזאגט, און ער האט עס נישט געמיינט אמת'דיג, און ער האט געוואלט אנהייבן דא דיפלויען זיין סטרעטעדזשי וויאזוי מען גייט אפמאכן וויאזוי מען גייט שור מאכן אז רבקה בלייבט דא מיט אונז, איז געקומען א מלאך און האט אים געסטאפט, און אונז ווייסן מיר דאך די פעימאס מדרש אז. ער האט געלייגט א טעלער סם פאר אים, ער האט אים געוואלט הרג'נען און נעמען זיין געלט, אדער מעכב זיין, וואטעווער, און דער מלאך האט עס ארום געדרייט און און דא איז ער געשטארבן. זאגט רשי, ימים, ימים מיינט נישט אפאר טעג, נאר ימים מיינט שנה, כמו ימים תהי' גאולתו, דארטן ביי ווען איינער פארקויפט א בית בבתי ערי חומה, קען מען קען מען עס אויסלייזן וויטין די יאר פון ווען מען האט עס פארקויפט, סאו די זעלבע זאך דא, ווען ס'שטייט ימים מיינט עס א יאר. שכך נותנין לבתולה זמן י"ב חודש לפרנס עצמה בתכשיטין, אזוי שטייט אין מסכת כתובות, אז י"ב חודש איז די כלה'שאפט, און נאכדעם שיקט מען אראפ די מיידל צו די חתן און מען האט חתונה. סאו ימים מיינט א יאר, או עשור מיינט צען חדשים. דאס הייסט אז דו ביסט נישט מסכים אז זי זאל אוועקגיין, אז זי זאל דא בלייבן פאר א גאנצע יאר, כאטשיג זיי מסכים פאר צען חדשים אין ביטווין די וועגן און. דו זאלסט צוריק קומען איר אויפפיקן, בקיצור עס וועט זיך שוין מאכן א טאטעל פון צוועלף חדשים, אבער א א א אבער כאטשיג א מינימום פון צען חדשים. פרעגט אבער רשי ואם תאמר אויב'סט וועלן זאגן אז ימים וואס עס שטייט פריער מיינט ימים ממש אפאר טעג, קען נישט זיין אז זאלסט בעטן קודם פאר אפאר טעג און נאכדעם זאלסטו בעטן פאר צען חדשים, פארוואס ווייל אין אדער פאר צען טעג ווייל אין דרך המבקשים לבקש דבר מועט, ואם לא תרצה תן לי מרובה מזה, כ'קען בארגן פון דיר פופצן דאלער? ניין? אקעי האו אבאוט א מיליאן דאלער? עס מאכט נישט קיין סענס. אז דו זעסט אז יענער איז נישט מסכים פאר פֿופֿצן, פארוואס טראכסטו אז ער וועט מסכים זיין פאר א מיליאן? אלא מאי מוז זיין אז דער ימים איז א גרעסערע נאמבער ווי דער עשור, מוז איך זאגן אז ס'מיינט אזוי ווי ימים תהיה גאולתו א יאר און דער עשור מיינט צען חדשים. גראדע האב איך געזען א מדרש, דער מדרש זאגט אז דער ימים מיינט די ימי אבילות ווייל איר טאטע איז יעצט נפטר געווארן סאו לאז איר דא נאך פאר זיבן טעג ווילאנג זי שטעלט זיך אויף פון די שבעה או עשור און נאכדעם געב איר צו נאך צוועלף חדשים אויך פאר די צייט וואס ס'נעמט פאר אז זי זאל זיך אנגרייטן פאר איר כלה'שאפט. אבער פשוט פשט שטימט בעסער לויט רש י שיטת רש י אז ימים מיינט א יאר עשור מיינט צען חדשים. ויאמר אליהם האט דער אליעזר צוריק געענטפערט אל תאחרו אותי האלטס מיך נישט אויף און והשם הצליח דרכי. ענק האבן דאך געזען אז איך האב קפיצת הדרך, און ענק האבן געזען אז איך האב געהאט אזא טרעמענדעס הצלחה מיט דעם אז זי איז פונקט ארויסגעקומען און מיין סימן איז פונקטליך מקוים געווארן און אלעס האט זיך פונקטליך אויסגעארבעט עס איז און איך האב געהאט אזא הצלחה, מילא טו מיט מיר א תורת חסד, איך ווייס אז על פי הדין דארפסט קענסטו פארלאנגען די צוועלף חדשים אבער טו מיט מיר א חסד די זעסט וואסערע סייעתא דשמיא איך האב געהאט, טו עס פאר מיר אז שלחוני שיק מיך אהיים רייט עוועי און ואלכה לאדוני כ'זאל גלייך קענען גיין צו אברהם. ויאמרו נקרא לנערה האבן די מאמע און לבן געזאגט לאמיר פרעגן די מיידל ונשאלה את פיה לאמיר פרעגן וואס זי האלט וואס איר אפיניען איז זאגט רשי ונשאלה את פיה מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה פון דא לערנט מען ארויס אז מען קען נישט חתונה מאכן א טאכטער נאר מדעתה מען קען איר נישט פארסן וואס הייסט איי א קטנה זי אויב זי איז א קטנה דעמאלטס אוודאי קען מען איר חתונה מאכן בעל כרחה די טאטע קען דאך חתונה מאכן זיין קטנה אפילו בעל כרחה. העט מען מוזן צולייגן אפאר ווערטער צו דעם פסוק, אדער אז מ'קען נישט חתונה מאכן א קטנה וואס איז א יתומה אלא מדעתה, אדער לויט די שיטה פון תוס' וואס אונז האבן נעכטן אויסגעשמועסט אז תוס' האלט אז זי איז געווען פֿערצן יאר עט דיס פוינט, מ'קען נישט חתונה מאכן א גדולה אלא מדעתה, אבער אבער א קטנה וואס איז נישט קיין יתומה קען מען קען די טאטע לכאורה יא חתונה מאכן בעל כרחה. ויקראו לרבקה און זיי האבן טאקע גערופן צו דעם רבקה, און ויאמרו אליה, התלכי עם האיש? ווילסט די דען מיטגיין? זיי האבן נישט געפרעגט ווי נארמאלע מענטשן, ווילסט אדער נישט? וואס איז דיין אפיניען? נא נא נא, התלכי מיינט, איז דען דא א הוה אמינא אזויווי ביט מיר, גייסט די דען מיטגיין מיט דעם מענטש? ותאמר אלך, האט זי געזאגט, צו עטס ווילסט צו עטס ווילסט נישט, איך גיי מיט אים. זאגט רש י ותאמר אלך, מעצמי ואם אינכם ואם אף אם אינם רוצים, דאס הייסט, אפילו עטס ווילסט נישט, גיי איך אליינס מיטגיין, ווייל זי האט אים זיי רייט עוועי דערשמעקט. זיי האבן איר נישט געפרעגט וואס איר אפיניען איז, זיי האבן אזוי געזאגט מיט ביטול, גייסט דען מיטגיין מיט אים? סאו סאו האט זי זיי רייט אוועי דערשמעקט און געזאגט איך גיי, ס'הייסט זי האט נישט געזאגט ויאמר הן יא איך גיי גיין, ניין ותאמר אלך איך גיי צו עטס ווילסט צו עטס צו עטס זענטס יא מסכים צו עטס זענטס נישט מסכים איז וישלחו די גאנצע משפחה אלע נעיבערס די גאנצע די גאנצער ארום האט באגלייט דעם רבקה ארויס פון שטאט את רבקה אחותם ואת מניקתה און איר זייגערין און איר די וואן וואס האט איר אויפגעהאדעוועט און דאס זי הייסט דבורה מ'עט זעהן שפעטער איך מיין אין פרשת וישלח. שטייט דארטן אז אז דבורה די מינקת פון רבקה איז נפטר געווארן. עניוועי, סאו מען האט מען האט ארויסבאגלייט דעם רבקה פון שטאט מיט איר מינקת מיט איר מיט איר מיט דעם עבד אברהם ואת אנשיו די אלע מענטשן וואס מען האט ארויסבאגלייט. א סעקנד, ווי זענען די נערותיה? שטייט דאך אין פסוק סמך אלף צוויי פסוקים ארום שטייט דאך אז זי אז זי איז געגאנגען דארטן מיט אירע נערות נערותיה. איך האב געזען אפאר פשטים אפאר תירוצים אויף דעם אז אדער. אז די מניקות זענען נישט געווען אזוי חשוב אז מען האט זיי באגלייט, דאס הייסט מען האט באגלייט די מעין קערעקטערס פון די פלעי, אבער די מניקות, אבער די נערותיה האבן נישט געשפילט אזא וויכטיגע ראלע ממילא זיי האט מען נישט באגלייט, אדער אז זיי זענען אויך געווען פארט פון די באגלייטערס און שפעטער ווען מען האט זיך געדארפט שיידן האבן זיי אפגעמאכט אז זיי גייען מיט מיט איר. זאגט די פסוק ווייטער ויברכו את רבקה און די בני משפחה די לבן מיט איר מאמע האבן נאכן נאכן ארויסבאגלייטן פון שטאט און ממש פאר די פרידה און פאר מען האט זיך אפגעשיידט האבן זיי איר געבענטשט ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה דו זאלסט זיין ס'הייסט נאר דו נישט ס'זאל נישט די ברכות וואס אברהם אבינו האט באקומען אז וירש זרעך את שער אויביו און אז עס זאל זיין והיה זרעך כעפר הארץ. די אלע ברכות זאלן נאר מקים ווערן דורך דיר, אז פון דיר זאל עס ארויסקומען, דאס הייסט בעצם האבן זיי לייגט דער אור החיים אראפ אז זיי האבן נישט פארגינען אז די אידישע קינדער באקומען אזעלכע ברכות, אז אברהם אבינו באקומען אזעלכע ברכות, אה ס'מוז אזוי זיין, אקעי כאטשיג זאל עס זיין דורך אונזער טאכטער. ס'איז דא אבער א שמועס דא אין די ראשונים וועגן די ויברכו, עס איז דא ראשונים וואס זאגן אז דאס איז געווען די ברכת אירוסין, ברכת קידושין אז מ'האט דארטן געמאכט די ברכות, און דא וואס זאגן אז ס'איז עקשעלי געווען שוין די ברכת חופה, ווייל ס'איז דאך דא די הלכה אז א טאטע וואס געבט איבער זיין טאכטער פאר א שליח צו די מאן, הייסט די איבערגעבן מסירה לשליח הייסט כאילו ס'איז געווען א חופה הייסט איז נחשב לחופה אזוי שטייט אין גמרא ממילא קען שוין זיין אז דאס איז געווען די ברכת נישואין נישט נאר ברכת אירוסין באט פשוט פשט איז זיי האבן איר געגעבן א ברכה פאר די פרידה זאגט רש"י את היי לאלפי רבבה זאגט רש"י את וזרעך תקבלי אותה ברכה שנאמר וואס מ'האט געזאגט פאר אברהם אבינו בהר המוריה אז והרבה ארבה את זרעך יהי רצון שיהא אותו הזרע ממך ולא מאישה אחרת, פאר דעם שטייט דא די עקסטערע ווארט את היי, וואס אז מען וואלט געקענט זאגן ויאמרו לה אחותנו היי לאלפי רבבה, ניין את, דאס הייסט, אויב נישט דורך דיר לויט דער אור החיים, אזוי ווי דער אור החיים האט שיין אראפגעלייגט, זאל עס בכלל נישט מקים ווערן, אבער אויב ס'וועט יא מקים, אויב ס'מוז מקים ווערן זאל עס נאר נאר געשען דורך דיר און נישט דורך א אנדערע פרוי. סאו נאך די פרידה איז ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים, זיי האבן זיך ארויפגעזעצט אויף זייערע הארסיס, אויף זייערע קעמלעך, און ותלכנה אחרי האיש, זענען נאכגעגאנגען אין בעק פון דעם אליעזר, ויקח העבד את רבקה וילך, אבער דער אליעזר האט נישט געוואלט אז רבקה זאל מיטגיין מיט יעדעם אין די בעק, האט ער איר גענומען נעבן זיך אז זי זאל מיטגיין אז ער זאל קענען אפהיטן אויף איר, און וילך און זענען טאקע געגאנגען, ס'דא וואס זאגן אז דער ויקח אז ער האט איר גענומען בדברים, עס הייסט אשריך שזכית אז ביסט זוכה צו זיין די זיווג פון אזא הייליגע צדיק יצחק, באט פשוט פשט איז אז ויקח אזוי ווי דער רמב"ן לייגט אראפ אז ער האט איר גענומען אויף איר זייט, אויף זיין זייט, כדי ער זאל קענען אבאכט געבן אויף איר. אין וילך, און אין פרקי דרבי אליעזר האב איך געזעהן אז ער זאגט דארטן אז דאס איז געווען בשעה שישית ווען די פרידה פון די בני העיר איז געווען די זעקסטע שעה פון טאג, און כדי עס זאל נישט דארפן אז עס זאל נישט זיין קיין יחוד צווישן אליעזר און רבקה האבן האבן זיי געהאט קפיצת הדרך און זענען אנגעקומען נאך דריי און דריי שעה שפעטער בשעת מנחה ווי אונז וועלן שוין זעהן אז ויצא יצחק לשוח בשדה בשעת מנחה דעמאלטס זענען זיי אנגעקומען, אבער ביי מיר איז נולד געווארן א קשיא יחוד מיט דריי פרויען. כ'דענק נישט פונקטליך, ס'איז דאס סוף קידושין דארטן שטייט די הלכות יחוד, סאו מיט איין פרוי אדער מיט צוויי פרויען איז אסור זיך צו מייחד זיין, אבער מיט אסאך פרויען איז יא מותר צו מייחד זיין, סאו זי האט געהאט דא צען, אה קען זיין, כ'ווייס טאקע נישט די נאמבער, ווער זאגט זי האט געהאט צען נערות? סאו אז איינער האט דא עפעס לייט צו שעדן אויף דעם זאל מיר עס אריינשיקן צו די מעסעדזש באקס, עניוועי ויצחק בא מבוא באר לחי רואי, ער איז געקומען פון זיין גיין צו באר לחי רואי. וואס האט וואס האט ער דארטן געזוכט? און פארוואס וואס פעלט דא אויס צו זאגן? והוא יושב בארץ הנגב קיצור די פסוק וויל מיר דא זאגן אז ער האט נישט געוואוינט ביי באר לחי רואי ווייל שפעטער אין די פרשה נאכדעם וואס אברהם אבינו ווערט נפטר זעט מען אז יצחק האט געמופט צו באר לחי רואי סאו וויל מיר דא די תורה זאגן אז יעצט האט ער נאכנישט דארטן געוואוינט ער האט נאך געוואוינט אין חברון דארטן ווי זיין ווייל ס'רעלעווענט שפעטער פאר די מעשה ווען ער ברענגט אריין זיין רבקה צו זיין מאמעס הויז. און ער האט א נחמה אויף די פטירה פון זיין מאמע, סאו ס'איז רעלעווענט יעצט צו זאגן אז דער האט נאך געוואוינט אין חברון, איי וואס זוכט ער אין באר לחי רואי? בא מבוי! ער איז געגאנגען דארטן פאר א געוויסע סיבה, און רש י האט א סיבה און די ראשונים האבן אנדערע סיבות פארוואס ער איז געגאנגען, העט מען שוין זעהן, זאגט רש י בא מבוא באר לחי רואי, אז ער איז געקומען פון זיין גיין צו באר לחי רואי, שהלך וואס איז ער, פארוואס איז ער אהין געגאנגען, שהלך להביא הגר לאברהם אביו שישאנה ער איז געגאנגען צוריק אויפפיקן זיין טאטעס פילגש, זיין טאטעס אנדערע פרוי הגר, וואס זי האט געוואוינט דארט און זי האט זיך אויפגעהאלטן דארטן ביי די באר לחי רואי, וואס זי אליין האט געגעבן דעם נאמען באר לחי רואי נאכדעם וואס די מלאך האט זיך באוויזן צו איר פאר לידת ישמעאל, מילא איז ער אהינגעגאנגען איר אויפפיקן, און פאר אברהם איז נולד געווארן דער ניד, וויבאלד זיין יונגל גייט יעצט חתונה האבן און ער בלייבט דאך אליינס, מילא פארדעם איז יצחק געגאנגען יעצט אויפפיקן זיין טאטעס פרוי, אבער דער רמבן זאגט אז ניין ער איז פשוט אהינגעגאנגען צו באר לחי רואי דארטן איז געווען זיין מקום קבוע לתפילה, וויבאלד דארטן איז געווען א פלאץ פון השראת השכינה, די מלאך האט זיך דארטן באוויזן. מילא וועגן דעם איז ער אהין געגאנגען, סאו די פסוק פארציילט דא אז ער איז געקומען פון זיין גיין אהין אויף א טעמפארערי פארנעם, סאו יושב בארץ הנגב, די פסוק וויל די די אזוי ווי אונז האבן ארויסגעשמועסט, די ניד פארוואס די פסוק זאגט דאס איז ווייל די פסוק וויל זאגן אז יעצט האט ער נאך געוואוינט אין חברון, שפעטער גייט ער טאקע מופן צו באר לחי רואי, אבער יעצט איז ער נאר געגאנגען אויף אזא טעמפארערי פארנעם. זאגט רש י קרוב לאותו באר, אז דער חברון וואו ער האט יעצט געוואוינט און וואו אברהם האט געוואוינט און וואו זיין מאמע'ס געצעלט איז געווען איז געווען נאנט צו דער באר לחי רואי, שנאמר ויסע משם אברהם ארצה הנגב, און וישב בין קדש ובין שור. אז נאכדעם וואס ער וואס ער איז אריין געקומען ארץ ישראל האט זיך דארטן באזעצט צווישן בית אל און עי האט ער איז ער געגאנגען טאווארדס נגב און ער איז געגאנגען טאווארדס חברון און די חברון געפונט זיך צווישן קדש און בין שור און ושם היה הבאר און דארטן איז געווען די באר לחי רואי פארוואס ווייל דארטן ביי די מעשה פון הגר שטייט הנה בין קדש ובין ברד אז די לעיק געפונט זיך צווישן קדש און ברד און ברד איז שור סאו מילא איז חברון געווען נאנט איז ער געגאנגען אזוי צו דעם באר וואס איז געווען נאנט צו זיין הויז. פאר די געוויסע סיבות וואס אונז האמיר יעצט אויסגעשמועסט. סאו ויצא יצחק לשוח בשדה, נאכדעם וואס ער איז צוריק אהיים געקומען, וואס ער איז אזוי געווען שוין אין חברון, איז ער ארויסגעגאנגען דאווענען לפנות ערב, ער איז געגאנגען אזוי מנחה טיים איז ער ארויסגעגאנגען דאווענען מנחה, פון דא לערנט די חכמינו זל ארויס אז יצחק איז געווען די וואן וואס האט. וואס האט מתקן געווען תפילת מנחה, און וישא עיניו ער האט אויפגעהויבן זיינע אויגן וירא והנה גמלים באים, ער זעט ווי גמלים קומען, ווייל ער איז דאך אבוויעסלי געווען אויסגעדרייט טאווארדס מזרח זייט, און חרן איז אויף די איז אויף מזרח זייט פון ארץ ישראל, מילא ווען איינער קומט פון חרן קומט ער טאווארדס דיך אויב דו שטייסט אויסגעדרייט צו מזרח זייט, מילא האט ער באמערקט די שיירה פון גמלים. מען וועט באלד זען אז ער האט זיך פארגעשטעלט אז דאס אליעזר וועגן דעם ער איז ער נאכגעגאנגען וועט שוין זען, סאו זאגט רשי לשוח איז א לשון תפילה, כמו ישפוך שיחו, ולפני השם ישפוך שיחו זאגט דוד המלך אין תהלים, האסט אויסגעגאסן דיין הארץ, סאו לשוח איז א לשון פון תפילה. אזוי זאגט רשי, און פון דא לערנען טאקע חכמינו זל ארויס אז אז יצחק האט מתקן געווען תפילת מנחה, אבער די אנדערע ראשונים זאגן אז ניין, לשוח בשדה איז א איז א מין לשון פון גיין צו זיינע פרדסים, ער איז געגאנגען צו זיינע פרדסים אויסטשעקן צו אלעס איז אקעי און פלאנצן און טון גארטן ארבעט. אזוי לייגט דער רשבם אראפ, דער רמבן זאגט אז ער איז פשוט געגאנגען שמועסן דארטן מיט זיינע חברים, דער רדק זאגט אז ער איז געגאנגען אלס א לשון פון שפאצירן, עניוועי, אבער רשי נעמט אן בפשטות לויט שיטת המדרש אז ער אז ס'איז א לשון תפלה און ער איז געגאנגען דאווענען. איז ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק, זי האט באמערקט דעם יצחק און זי האט געזען וואסערע שיינע געשטאלט ער האט, און ותפול מעל הגמל, זי האט זיך געמאכט אזוי ווי אראפפאלן פונעם גמל אבער נישט אויפן פלאר,

אזוי ווי מ'וועט זען שפעטער אין פסוק לקראתנו, סאו מילא וועגן דעם האט זי זיך אזוי ווי אראפגעווארפן, זאגט רשי ותפול, וואס מיינט דאס? השמיטה עצמה לארץ, זי האט זיך אזוי ווי אראפגעלאזט צום ערד, כתרגומו ואתרכינת, אבער הטתה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע, זי האט זיך טאקע אראפגענידערט צו די ערד, אבער זי איז נישט אנגעקומען ממש צו די ערד, זי איז נאך געווען אויף די אייזל. כמו הטי נא כדך. בייג אראפ דיין קריגל, און אויף דעם זאגט די תרגום אויכעט, ארכיני, און די זעלבע זאך שטייט דארטן אין תהלים ויט שמים, אז די אייבערשטער בייגט אראפ דעם הימל און ער קומט אראפ באצאלן פון זיינע פיינט, ער קומט אראפ שטראפן זיינע פיינט, מיינט נישט אז די אייבערשטער קומט אראפ ממש אויף די ערד, נאר ויט שמים, מיינט נישט אז די הימל קומט אראפ אויף די ערד, נאר ער בייגט אזוי ווי אראפ דעם הימל כדי אז עס זאל קענען זיין קלאוס ביי צו די ערד, און אויף דעם זאגט די תרגום אויכעט וארכין. איז ביי אלעס, די אלע ווערטער וואס אונז האבן יעצט אויסגעשמועסט איז א לשון מוטה לארץ, מען בייגט זיך אראפ צום ערד, ודומה לו, כי יפול לא יוטל, עס, ווען, ווען א צדיק פאלט, פאלט ער אבער נישט ביזן פלאר, כלומר, אם יטה לארץ לא יגיע עד הקרקע, אפילו דו בייגסט דיך אראפ צום ערד, קומסטו נישט אן ביז די קרקע, סאו די זעלבע זאך דא אין די פסוק, ותפול מעל הגמל מיינט נישט אז זי האט זיך אראפגעווארפן און אנגעקומען טאקע ממש צו די, צו די פלאר, ווייל אונז זעמער אז די תרגום זאגט אויכעט א לשון פון ואתרכינת, אזוי ווי די אנדערע פלעצער וואס איז נישט ממש א נפילה נאר ס'איז א הטיה לארץ אבער מ'קומט נישט אן ממש צו די ערד. סאו זעלבע זאך דא, זי איז געבליבן סיטשועיטעד אויף דעם אייזל אבער זי איז נישט אראפגעפאלן ממש אויפן ערד. און גראדע די אבן עזרא וויל זאגן אז דאס וואס זי וואס זי האט געזען דעם יצחק און זי איז אראפגעפאלן איז ערשט געשען נאכדעם וואס זי האט געפרעגט, ס'הייסט זי האט געזען יצחק, זי האט געפרעגט אליעזר אזוי ווי פסוק סמך ה ותאמר אל העבד מי האיש הלזה, און נאכדעם ווען זי האט געהערט אז ער איז יצחק האט זי זיך אראפגעווארפן, מתורת צניעות, אבער אנדערע מפרשים זאגן אז ניין, זי האט אים געזען, און געזען זיין שיין געשטאלט, מורא געהאט פון אים, אזוי ווי זיך דערשראקן, אזוי ווי נבהל ונשתומם געווארן פון אים, און זי האט זיך אזוי ווי אראפגעלאזט, און נאר ערשט נאכדעם האט זי געפרעגט אליעזר ווער איז דאס, און ותאמר אל העבד מי האיש הלזה, ווער איז דער מענטש ההולך בשדה לקראתנו וואס קומט אזוי טאווארדס אונז, ווייל דער יצחק האט זיי באמערקט, און ער האט זיך פארגעשטעלט אז דאס איז. אליעזר מיט זיין שיירה מיט מיט זיין כלה, ממילא האט ער אנגעהויבן גיין אזוי ווי טאווארדס זיי צו זעהן ווער זיי זענען, ויאמר העבד האט אליעזר צוריק געענטפערט פאר רבקה, אדוני, הוא אדוני, דאס איז אונזער הער, סא וואס רופסטו יצחק אדוני, ער איז דאך בן אדוני, אזוי ווי ביז יעצט, כ'האב געזעהן אפאר תירוצים, קודם ווייל ווי לאנג א מענטש האט נישט חתונה געהאט איז ער בכלל נישט קאנסידערט א מענטש, ווייל ס'שטייט דארטן אין בראשית זכר ונקבה בראם, סא אן זיין נקבה, אן זיין זיין סעקאנד העלף, זיין בעטער העלף, איז ער דאך נישט קיין, איז ער נישט קאנסידערט א מענטש ווייל יעצט, יעצט אז ער האט, אז ער איז מקודש צו א פרוי, קען איך אים שוין רופן אדוני, אנדערע מפרשים האב איך געזען, אנדערע ראשון, אנדערע ראשון, איך מיין דער ריב א, וואס ער זאגט אז אז קודם האט ער געמיינט אז ס'איז אברהם, וויבאלד די קלסתר פנים פון יצחק איז געווען סימילער צו אברהם, ממילא האט ער קודם געמיינט אז ס'איז אברהם, וועגן דעם האט ער אים אנגערופן אדוני, און איז רבקה געהערט אז דאס איז יצחק, איז ותקח הצעיף זי האט גענומען א צודעק, און ותתכס זי האט זיך צוגעדעקט געווארן, און ס'איז אויסגעקומען אז זי איז געווארן צוגעדעקט, אזוי ווי רשי זאגט דא, לשון ותתפעל, אזוי ווי אונז האבן נעכטן גערעדט פון ווער, פון דער והאיש משתאה, איז א לשון ותתפעל אז ער האט זיך אליינס געקאוזט צו ווערן נבהל ונשתומם, די זעלבע זאך ותתכס זי האט זיך צוגעדעקט,

דא ענדיגט זיך די קאנווערסעישאן, די זעלבע זאך דא, ותקח את הצעיף ותתכס, זי האט גענומען דעם צעיף און זי האט זיך צוגעדעקט, און זי איז די אוטקאם איז געווען אז זי איז געווארן צוגעדעקט, א לשון מתפעל וואס דו דארפסט שוין נישט זאגן נאכדעם וואס איז געווארן צוגעדעקט. איז ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, און ער האט פארציילט, וואנס עס איז געווען די פגישה צווישן אליעזר און יצחק, האט ער אים פארציילט אלע זאכן וואס דא איז געווען, אז איך האב געהאט קפיצת הדרך, זאגט רשי גילה לו ניסים שנעשו לו, שקפצה לו הארץ, ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו. אז עס איז א נס אז דער אייבערשטער האט ממש אוירקעסטרעיטעד אז עס זאל זיין פונקטליך וואס ער האט מתפלל געווען, און די סיבה פארוואס ער האט עס פארציילט פאר יצחק איז ווייל ער האט געוואלט אז יצחק זאל וויסן אז דאס איז זיין זיווג מן השמים, אז דער אייבערשטער האט ממש אוירקעסטרעיטעד א פערפעקט פערפעקט סטארי ווייל דאס איז זיין זיווג, איז ויביאה יצחק האהלה, און יצחק האט איר אריין געברענגט צו דעם געצעלט מיט די ה' הידיעה וואס יעדער איינער ווייסט פון וועלכע געצעלט איך רעד, און שרה אמו און זי, די נייע פרוי, האט ריפלעיסט זיין מאמע. באלד זעהן רשי פארוואס מען מוז אזוי מדייק זיין אין פסוק אז ס'איז צוויי עקסטערע זאכן. אנטשולדיגט. און ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ער האט גענומען דעם פרוי ער האט חתונה געהאט מיט רבקה. און ויאהבה ער האט איר זייער ליב געהאט וינחם יצחק אחרי אמו און ער האט זיך מנחם געווען פון די אבילות פון זיין מאמע דורך זיין פרוי. לאמיר זעהן רשי. סאו ווען דו זאגסט פאר איינעם עפעס מיט א ה' הידיעה, פעלט שוין נישט אויס ער זאל זאגן וואס דאס איז. ווען דו זאגסט די בארג, יעדער ווייסט וועלכע בארג דו רעדסט, ווייל אבוויעסלי האסטו שוין געהאלטן אינמיטן א קאנווערסעישן דא ווער פון וועלכע בארג מען רעדט, אדער צו די באוויסטע בארג וואס איז יעצט אין די נייעס אדער עפעס. אויב וואלט עס ווען נישט געווען עפעס מיט א ה' הידיעה וואלסטו געזאגט די בארג, און נאכדעם וואלסטו געדארפט ספעסיפייען וועלכע בארג. דא שטייט ויביאה יצחק האהלה צו דעם אוהל וואס האט געהאט דעם ה' הידיעה וואס יעדער איינער האט געוואוסט וועלכע ס'איז. מילא אויב זאגסטו שוין ה' הידיעה דארפסטו שוין נישט זאגן וועמענס געצעלט דאס איז. אויב ווילסטו זאגן וועמענס געצעלט ס'איז זאג עס נישט מיט ה' הידיעה זאג צום געצעלט. און וועלכע געצעלט? פון זיין מאמע. אלא מאי אז ס'שטייט דא האהלה. און שטייט נאכדעם שרה אמו מוז זיין אז ס'איז צוויי עקסטערע זאכן. זאגט רשי ויביאה האהלה דאס איז געווען די ערשטע פרט די אוהל מיט די ה' הידיעה פון זיין מאמע און די צווייטע זאך און שרה אמו אז ונעשית דוגמת שרה אמו זי האט ריפלעיסט אין זיין לעבן די די די זיין מאמע כלומר והרי היא שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת וברכה מצויה בעיסה און וענן קשור על האוהל ווילאנג רבקה האט געלעבט איז געווען די דריי ניסים תמידיים. אז די נרות האבן זיך נישט אויסגעלאשן משבת לשבת, די טייג האט מורא'דיג שטארק געיארן, און וענן קשור על האוהל עס איז געווען אייביג א ענן, א וואלקן, אויפן געצעלט, ומשמתה פסקו, גלייך ווען שרה איז געשטארבן, האבן זיך די דריי ניסים אויפגעהערט, וכשבאת רבקה חזרו, גלייך ווען רבקה איז אנגעקומען האט זיך עס צוריק געקערט, מילא ווען ס'שטייט דא האהלה ווייס איך וועלכע אוהל מ'רעדט דא, און שרה אמו אז זי האט ריפלעיסט זיין מאמע מיט די דריי ניסים. אחרי אמו, וואס הייסט ער האט זיך מתנחם געווען נאך זיין ווייב, עה, נאך זיין מאמע, לכאורה איז דאך שוין דריי יאר נאך מיתת שרה אמנו, וואס עפעס האט ער זיך ערשט יעצט מנחם געווען, זאגט רשי, דרך ארץ, כל זמן שאמו של אדם קיימת, כרוך הוא אצלו, וויאזוי איז די סדר העולם, ווילאנג די מאמע איז אראונד איז מען מורא'דיג מדובק צו די מאמע, מען איז קאנעקטעד, ומשמתה, נאכדעם וואס די מאמע ווערט נפטר, הוא מתנחם באשתו, מילא דא אז ער האט נישט געהאט זיין נחמה ווייל ער האט נאכנישט געווען חתונה געהאט ביז יעצט, איז זיין נחמה נאכנישט געווען קאמפליטעד, מילא יעצט ווען ווען ווען ער האט געהאט א פרוי האט ער זיך פיינעלי געקענט מנחם זיין, ער האט זיך געקענט מדבק זיין צו זיין פרוי אנשטאטס זיין קשר צו זיין מאמע. האב א סוקסעספול דעי.